קניידלעך. מ'איז בייגעפאלן א שטיקל פלאן, איך בין נייגעריג וואס דער עולם זאגט צו דעם. מיר איז אביסל שווער, איך צו, איך מיין איך קען מיר נישט אזוי עפארדן מוזיק פאר סליחות, כ'מיין ס'קאסט דאך סוף סוף קאסט דאך עס עפעס אפאר עקסטערע פאר טאלער, איך האב נישט, איך גיי היינט נאכט צו א חתונה, דארט גייט זיין גוטע מוזיק, אזוי זעהט עס, איך מיין יענער האט מיר אזוי געזאגט, איך נעם מיר מיט די סליחות. און בשעת אינמיטן די מוזיק וועל איך מיר אפזאגן סליחות, אזוי האב איך ביידע ערלעדיגט, סיי כ'האב מוזיק, ס'קאסט מיר נישט קיין איין פרוטה, און איך זאג מיר אויף דעם סליחות, און איך ווייס כ'האב געזאגט סליחות על צד היותר טוב, אויף מיטן בעסטן שענסטן אופן, און כ'מיין אזוי ווי זיי רופן עס די תשובה מאהבה, ס'ערלעדיגט, ווער וויל מיטקומען זאל זיך לאזן הערן. ס'איז בעסער אז ס'קומען אפאר חברה דארט, פארשטייט זיך מ'דארף גארנישט טון, אינמיטן טאנצן דארט, אינמיטן א רינג זיך זאגן סליחות, זיין א געוואלדיגע זאך.
קניידלעך. רבותי! געוואלד און געשריגן. ווילאנג, ווילאנג נאך וועט אנגיין די נאנסענס? וויפיל קרבנות? וועט נאך דארפן קאסטן. אונזער קאראפטעד חינוך סיסטעם. צו זענען מיר טאקע אזוי צודרייט? אזוי פאררוקט? הום אר ווי קידינג? עלטערן געבן אוועק אלעס פארן חינוך פון זייערע קינדער. יעדער איינער. אפילו עלטערן וואס זענען נישט די גרעסטע צדיקים. מ'צאלט טייער שכר לימוד. מען וויל דאס בעסטע פאר די קינדער. וואסארא נאנסענס גייט פאר ביי אונז? לייגטס ענק אריין אין די שיך פון דעם פערצן יעריגע בחור'ל, א אומשולדיג שעפעלע, א אפרוח שלא נפתחו עיניו, ער דארף שטיין אויפשטיין יעדן צופרי פארטאגס, גיין אין ישיבה, און וואס איז פון דארט און ווייטער? פארן דאווענען א שיעור, דאווענען, נאכן דאווענען א שיעור, נאכמיטאג א שיעור, ביינאכט א שיעור, ער דארף זיצן א גאנצן טאג און לערנען גמרא. רבותי, ווער איז מסוגל דאס צו טון? וויפיל פראצענט פון אונז זענען מסוגל דאס צו טון, אדער זענען געווען מסוגל דאס צו טון, אויב רעד איך צו עלטערן פון קינדער, צו זיצן א גאנצן טאג און לערנען? ווער ס'וועט טראכטן אמת'דיג, וועט מודה זיין אז מ'רעדט דא פון גאר א קליינע פראצענט, אפשר צען אדער העכסטענס צוואנציג פראצענט, און די רעשט ווייסט יעדער איינער וואס טראכט אויפריכטיג. בחור זיצט אין ישיבה און ער קלאצט אויף די פיר ווענט, שלאגט זיך ארום מיטן משגיח, מיטן מגיד שיעור, מיטן ראש ישיבה, און פון דעם גאנצן מעת לעת וואס ער דרייט זיך אין ישיבה איז דא אפשר אפאר צאמגעקראצטע מינוטן וואס ער לערנט א ווארט דא און א ווארט דארט, און די רעשט צייט, איז ער א יושב בטל. א יושב בטל מיינט נישט אז ער קלאצט דווקא. א יושב בטל מיינט אז ער איז ביזי מיט נישט פולפילינג זאכן. מיט זיך שלאגן, מיט זיך נאריש מאכן, מיט לאכן און מיט וויינען, מיט זינגען און מיט פאוקן, און מיט הערן סינגלס פון אלע נייע זינגערס, און לאמיר נישט רעדן פון נאך דברים אסורים אפשר אפילו אויכעט. געוואלד און געשריגן! וואס א ר ר ראקעט סייענסטיסט דארף מען זיין דאס אויסצופיגערן. בטלה מביאה לידי שעמום און לידי זימה, יא יא מען קען דאך משוגע ווערן פון באארדעמנעס, איז דען א וואונדער אז דער אומשולדיגער שעפעלע וואס זיצט א גאנצן טאג אין ישיבה און איז צוקראכט אז ער באקומט א שנאה צו יעדע זאך וואס האט שייכות מיט אידישקייט, צו תורה, צו לערנען צו דאווענען, צו יעדע זאך כל הקדוש לנו, ווערט ביי אים גרינגעשעצט. געוואלד און געשריגן, פון ווי נעמען מיר אונז אזא זאך? אונז האמיר דעם פראבלעם אליינס געשאפן, זייט כלל ישראל שטייט, ביי דריי טויזנט יאר, איז אזא מציאות נישט געווען. ס'איז קיינמאל נישט געווען אזא זאך א סיסטעם וואס זאל אטאמעטיקלי שיקן יעדן איינעם זיצן א גאנצן טאג און לערנען. א ישיבה איז אויס אויסגילטיג נאר געמאכט געווארן אלע דורות פאר יחידים וואס האבן זיך משלים געווען אין תורה און עבודה. אזוי האט עס אויסגעזען אלע דורות. היינט איז ווי נישט ווי געווארן עפעס א סיסטעם אז יעדער איינער דארף גיין אין ישיבה. איז גוט, אונז גיימער נישט טוישן דעם סיסטעם, און מ'קען נישט שיקן בחורים אויפן גאס. אבער געוואלד און געשריגן מ'מוזן טוישן דעם סיסטעם דעמאלס אז עס זאל זיין צוגעפאסט פאר יעדן איינעם, פאר די מעדזשאריטי. מ'פארפירט יעצט וועגן חינוך הטהור, הצלת החינוך, געוואלד און געשריגן. הצלת החינוך? וואסער א חינוך? וואס האקסטו אין קאפ אריין? קוק אן די פירות וואס קומען ארויס. רבותי איך הערטס מיך אויס. אפילו דער בחור וואס גייט נישט אינגאנצן אראפ פון וועג. דער בחור וואס בלייבט נאך אינעווייניג. עטס ווייסט פארוואס ער ווערט קול? עטס ווייסט פארוואס איז אים אזוי שווער אויפצושטיין סוף זמן קריאת שמע? עטס ווייסט פארוואס זיין דאווענען זעהט אויס אזוי ווי ס'זעהט אויס? עטס ווייסט פארוואס זיין ברכה, זיין שהכל נהיה בדברו זעהט אויס אזוי ווי ס'זעהט אויס? עטס ווייסט פארוואס ער קען נישט קיין הלכות שבת? עטס ווייסט פארוואס ער קען נישט קיין אות גמרא? אדער אפשר א אות גמרא און דעטס איט? טראכטס אריין, דער בחור דער בינוני זיצט פון די פֿערצן ביז די נײַנצן אין ישיבה, נײַנצן צוואַנציק יעדער איינער ביז ער ווערט א חתן, דאס איז זעקס יאר זיין אין ישיבה, ער לערנט דארט יעדן טאג א דורכשניט פון צען עלף צוועלף שעה. לאמיר זעהן וואס קען ער? וואס קען ער ווען ער קומט ארויס? וויפיל ידיעות התורה האט ער? וואס קען ער למען השם? וויפיל קצות'ן? וויפיל נתיבות? ווער רעדט פון קצות נתיבות? וויפיל גמרות קען ער? וויפיל הלכות קען ער? ס'איז דאך לא יאומן כי יסופר. א גרויסער גרויסער שוטה דארף מען זיין זיך איינצורעדן אז עס איז א תועלת פאר א בחור צו פארברענגען אין די זיינע יארן אין ישיבה אויף אזא אופן. אלע חורבנות וואס גייט פאר היינט איז אלץ א שולד פון דעם פארראטעטן פארדארבענעם סיסטעם. דארט באקומט דער בחור דעם שורש פורה ראש ולענה פון באקומען א קלות ראש צו יעדע זאך וואס האט שייכות מיט אידישקייט. און טאמער פארט עס גוט, איז נאך די חתונה ווען ער ווערט אביסל געזעצט, הייבט ער אן אביסל צוריקצוקומען. ער ארבעט אגאנצן טאג. און ביינאכט האט ער דארט עפעס א שיעור פאר א דרייפערטל שעה, און מען לערנט אים אויס, יא, מען קען לערנען א בלאט גמרא אין א דרייפערטל שעה, און מען קען האבן אביסל סיפוק, ס'איז נישט אזא רויטע טיכל פאר א איד צו זיין א איד און לערנען אביסל, ס'איז נישט אזוי געפערליך, ער גייט צו בקרבתנו, מען איז אים מקרב צוריק צו אידישקייט, אבער געוואלד און געשריגן, די דעמעדזש איז דאן. וואסערע נאלעדזש האט א בחור? וואס מיינט אמונה? וואס מיינט אמונה? וואס איז זיין השגות אין באשעפער? וואס איז זיין השגות אין שבת? וואס איז זיין השגות אין מצוות? אין תפילין לייגן? אין דאווענען? ער קען דאך נישט קיין ווארט לשון קודש אפילו. ער קען נישט די סטראקטשער פון א גמרא. ער ווערט צומישט, ער זעהט די גמרא און ווערט ווערט ער גלייך אותיות פורחות באויר. ער קען נישט קיין הלכה. ער קען נישט קיין היסטאריע פון כלל ישראל, ער קען נישט קיין תורה, ער קען נישט קיין נביאים און כתובים. א פסוק חומש קען ער נישט. איך רעד שוין נישט וואס ער קען נישט קיין ענגליש און מעט, דאס איז אפגערעדט, דאס טאר מען דאך חס ושלום נישט לערנען, ער מוז זיצן ליידיג און פוסטעווען א גאנצן טאג, ארויסקומען פון ישיבה א געדעמעדזשטע פאר לייף, נישט צו גאט און נישט צו לייט, מידות גרועות, ער האט נישט קיין שום ידיעות, נישט רוחניות'דיגע ידיעות און נישט גשמיות'דיגע ידיעות, ער ווייסט נישט ווי אזוי זיך אויפצופירן סיי אין בריאות הגוף און סיי אין בריאות הנפש. מענטל העלט און פיזיקל העלט? גארנישט! גארנישט! א פוסטע רויע כלי קומט ארויס פון דעם. האט ער חתונה, זיין ווייב איז טויזנט מאל מער געלונגען ווי אים, סיי רוחניות'דיג און סיי גשמיות'דיג, יעצט דארף מען ארבעטן אויף די ווייב אז זי זאל זיך אראפלאזן צו דעם מאן. מורא'דיגע אויפטו! חינוך הטהור! הצלת החינוך! און די טעכנאלאגיע איז שולדיג פאר דעם. די סמארטפאון איז שולדיג פאר דעם. יא! שומו שמים פאר אזעלכע דיבורי הבל. אוודאי לויפט דער בחור צו סמארט פאונס, ער האט דאך נישט קיין סיפוק פאר שום זאך נישט אין די וועלט. און איך וועל אייך זאגן א סוד, ווען ס'איז נאך נישט געווען קיין סמארט פאונס אויף די וועלט, איז דער בחור אויך געלאפן צו עניטינג וואס איז געווען וואס האט אים געצויגן, ווייל אויב מ'געט אים נישט אריין סאליד זאכן וואס ער קען קאנעקטן צו דעם, וועט ער לויפן צו אימער וואס איז דא. איז אוודאי סמארט פאונס איז אסאך ערגער, אבער אז מ'ארבעט נישט אויפן שורש, וועסטו גארנישט אויפטון, קענסט האקן און בראקן און שרייען און פארפירן, וועסט גארנישט אויפטון. יעצט רבותי, וואס קען מען טון? די ערשטע זאך, מאכן א ויצעקו. די סיילענט מעדזשאריטי דארף ארויסקומען און מאכן א ויצעקו איינמאל פאר אלעמאל, גענוג און גענוג! אונז צאלן מיר נישט קיין געלט צו הרג'ענען אונזערע קינדער, רחמנא לצלן. יעצט אזוי, די סדר הלימודים אין ישיבה דארף זיך טוישן דראסטיקלי. ווער ס'וויל זיין בחור זאל לערנען אין ישיבה, אין א ישיבה וואס איז געמאכט פאר מצויינים, געזונטערהייט. פונקט פארקערט ווי די אלע שרייען אז מען טאר נישט ארויסווארפן בחורים פון ישיבות. ס'איז א גרויסע טעות דאס. א בחור וואס האלט נישט ביים לערנען, וואס איז נישט כל כולו איבערגעגעבן פאר תורה, באלאנגט נישט אין אזא ישיבה וואס איז געמאכט נאר צו לערנען א גאנצן טאג. ס'איז א חורבן פאר אים און ס'איז א חורבן פאר די ישיבה. ס'איז נישט קיין טובה נישט פאר אים און נישט פאר די ישיבה. ס'שטערט נאר פאר ביידע. זאל זיין ישיבות אזוי ווי ס'איז געווען אלע דורות. פאר מצויינים וואס זענען זיך מוסר נפשם לתורה און עבודה. נאכדעם דארף מען מאכן א סיסטעם זאל זיין צוגעפאסט צו יעדע בחור אז ער זאל ארויסוואקסן די בעסטע פון זיין פאטענשל. מען דארף לערנען אויף א וועג וואס איז ענגעידזשינג, אויף א וועג וואס מען לערנט אים אויס יסודות'דיג די דרכי הגמרא, מען לערנט אויס אלע זאכן פראם עי טרו זי, היינט איז דא זייער גוטע מהלכים אויף דעם. טאקע נישט ביי אונז היימישע, נאר ביי די פרעמדע מקורות, ביי די מאדערנע, זיי זענען אסאך בעסער אויסגעשטעלט, ווייל זיי ווייסן, זיי פארשטיין צו מענטשהייט, אונז גיימער מיט דעם קאפ אין וואנט אריין, און זעמער ווי אונז קומער אן, אונז גיימער נישט משנה זיין פון דרך אבותינו ורבותינו, כזיז כל שהיא, ניין! הום אר יו קידינג? קוק אן ווי אונז זעמער אויס! פארדעם דארף א בחור זיצן זעקס יאר אין ישיבה? אז וואס? אז קוק אן וויאזוי זיין דאווענען זעט אויס, קוק אן ווי זיין תפילין לייגן זעט אויס, קוק אן ווי זיין ברכה זעט אויס, אויב ער זאגט בכלל א ברכה, און אויב יא האט ער אראפגעמורמלט אין א צענטל פון א סעקונדע עפעס געשאקלט די ליפן, זיין יראת שמים און זיין קדושה וטהרה, יא, יא, יא, ווער ס'ווייסט ווייסט. רבותי, מ'קען טוישן, איטס ווערי סימפל, איטס ווערי סימפל, מ'דארף נאר פארפירן, מ'קען אריינגעבן אונזערע בחורים א חיות אין תורה, א חיות אין אידישקייט, א חיות אין יראת שמים, א חיות אין מידות, אין מענטשליכקייט, אין וועלן זיין און פרייליך זיין און זיין פראוד צו זיין א איד. אונז זעמער נישט אזוי נאריש, אונז פיגער מיר אויס זאכן זייער גוט, אין יעדע גשמיות'דיגע זאך, לאמיר קוקן ביי אלע אונזערע ארגאניזעישאנס, יו נעים איט, עי טיים, אר סי סי עס, הצלה, שומרים, חברים, אונז פיגער מיר אויס די זאכן אלעס אויפן בעסטן און שענסטן אופן ווי אזוי מען קען עס צושטעלן אז ס'זאל זיין אויף א געלונגענע אופן. אונז קען מיר דאס אויכעט. אונז דארף מען נאר נישט מורא האבן פון די פאר טעראריסטן וואס זיי ווייסן נישט פון גארנישט נאר צו טעראריזירן דעם עולם מיט נישט משנה זיין פון דרך אבותינו ורבותינו איינמאל פאר אלעמאל ארויסגיין אין א מלחמה קעגן די מהרסים קעגן די עוכרי ישראל ובשם השם נעשה ונצליח.